ליבע פריינט, חשוב'ע פריינט. אזוי ווי ס'איז אונזער, ווי זאגט מען דאס, אונזער וואונש אז ס'זאל זיך נישט צופיל, אז ס'זאל נישט צופיל געדויערן דער היינטיגער אוונט און ס'זאל בלייבן ביי אלעמען. ווי מען זאגט, א אנגענעמער איינדרוק, מען זאל נישט ווערן צופיל פארמאטערט, מוז איך אייך איבעררייסן יעצט ביי אייער זייער געמיטליכן שמועס, און זאגן אפאר ווערטער וועגן דעם היינטיגן אוונט, און וועגן אונזער ליבן און חשוב'ן שרייבער מלך ראוויטש. דער אוונט איז איינגעארדנט געווארן צו זיין נאענטן ערשיינען פון דעם לעקסיקאן, דאס איז, אייגנטליך שוין דער דריטער לעקסיקאן. דער לעקסיקאן באשטייט פון פארטרעטן פון אידישע שרייבער און העברעאישע שרייבער אין ישראל, הונדערט פֿופֿציק פארטרעטן. מלך ראוויטש איז א באקאנטער אדער באוואוסטער פאעט און שרייבער און אויך געזעלשאפטליכער טוער. איך וועל דא וועגן אים קיין אפשאצונגען נישט מאכן, נאר איך וויל דא נאך זאגן אפאר ווערטער וועגן דעם בוך. אזוי ווי אלע בארימטע מענטשן פון היינטיגער צייט, האט אויך מלך ראוויטש א האבי. אלע גרויסע מענטשן יעצט האבן א האבי. טשערטשיל מאלט, און אייזענהאוער מאלט, און אסאך בארימטע מענטשן אלע מאלן. מלך ראוויטש מאלט אויכעט, נאר ער מאלט נישט מיט א פען,

אין א סקיץ פון א, נישט קיין א פארטרעט, נאר אזוי ווי א סקיצע פון א פארטרעט, גיט ער אייך א קלארן און זייער שארפן בילד פון די פערזאן. באמת איך ווייס נישט ווער פון וועמען ס'האט געירשנט אט די פעאיגקייטן פון מאלן צו מלך ראוויטש פון זיין בארימטן מאלער זון יוסל בערגנער, צו יוסל בערגנער פון אים, דאס ווייס איך נישט. נאר יעדנפאלס האב איך באמערקט לעצטנס אין יוסלס בערגנערס אויך מאלערייען די זעלבע ארט פון מאלן ווי ראוויטש טוט דאס אין זיינע פארטרעטן, עס זענען נאר שטריכן, פיר פינעף זעקס זיבן שטריכן און איר זעט א גאנצן א גאנצן מענטשן. קיינער איז נישט בארופן אין דער אידישער וועלט אזוי ווי ראוויטש צו מאלן מענטשן וואס שאפן.

און וואס דענקען און וואס שרייבן און דריקן אויס זייער ע דענקען אין אין אידיש אדער אין העברעיש איז נישט נאר דורך דער ערפארונג וואס ער האט געהאט אין ווארשע נאר אויך דורך זיינע לאנגיאריגע רייזעס, ער איז געווען אין אוסטראליע, ער איז געווען אין מעקסיקע, און איבעראל האט ער פארבראכט עטליכע יאר און געווען שטענדיג אינמיטן פון א קולטור סביבה. אלע, יעדער איינער וואס האט געהאט צו טון עפעס מיט אידישער קולטור האט זיך געמוזט טרעפן מיט מלך ראוויטש. אין זיינע ערשטע צוויי לעקסיקאנען האט ער, האט ער געשריבן וועגן דער געגנווארט אם מייסטן וועלכע זענען געווען פארבונדן מיט דער פארגאנגענהייט, מיט דער נאענטער פארגאנגענהייט. יעצט ווי דער הויפטפונקט פון אידישן דענקען און אידישן טאף שאפן אין ישראל, האט מסתמא מלך ראוויטש געפילט אז ער מוז זאך באקענען מיט דער א וועלט, און מלך ראוויטש האט ליב זיך צו באקענען פערזענליך, דעריבער איז ער אוועק געפארן ישראל און ער האט פארבראכט דארטן א לענגערע צייט, עטליכע יאר, און דורך דעם האט ער זיך באקענט מיט די א שרייבער וועלכע ער האט נישט געקענט, אדער האט אפגעפרישט זיין באקאנטשאפט מיט די שרייבער וועלכע ער האט געקענט שוין. פון לאנג און אט דאס און נאך אט דער רייזע אין ארץ ישראל האט ראוויטש באשלאסן אז ער מוז אט די אלע פארטרעטן וועלכע ער פלעגט שטענדיג שרייבן יעדן מאל, האט ער דאס געשריבן נאר זיי זיין צוזאמען געווען פאנאנדער געווארפן פלעגט ער עס דרוקן אמאל אין א צייטונג דא שוין נאך מיט יארן מיט צוואנציגער יארן צוריק פלעגן ער מוז עס צוזאמעננעמען און פארשטייט זיך ספעציעל אין דעם בוך זענען דאס מייסטנס גלויב איך און אפשר אלע פארטרעטן וועלכע זענען געשריבן געווארן פונדאסניי. איך גלייב אז דער א בוך איז פאר דער היינטיגער צייט פאר אונז אלעמען פאר יעדן איינעם צי פאר די פאר וועלכע ס'איז זייער נאנט אלס וואס ווערט געשאפן ספעציעל אין אידיש צי פאר די וואס ס'איז זייער נאנט אלסדינג וואס ווערט געשאפן דורך אידן און פאר אידן אומאפהענגיג אין וועלכער שפראך דאס איז.

פאר די פאכמענער גלייב איך איז דאס עכט וויכטיג צו האבן אזא רעפערענץ בוך. א מאל מען בלעטערט דורך אזא בוך קען מען בעסער סיסטעמעטיזירן די אייגענע געדאנקען און דעם אייגענעם וויסן. און פאר אונז מענטשן וועלכע זענען נישט אזוי גוט באקאנט, נישט אזוי גענוי באקאנט, נישט מיט דער העברעאישער און נישט מיט דער אידישער ליטעראטור אין ישראל, איז זייער גוט צו האבן אזא בוך, מען עפענט אים אויף, איר גיט א קוק, הונדערט פֿופֿציק נעמען, אייך געפעלן נאך עטליכע נעמען, גיט איר א קוק, איר לייענט דורך גלייך אפאר דאטן, איר האט פאר זיך א בילד, און אויב איר פאראינטערעסירט זיך קענט איר גלייך, דאס קען אייך געבן א אנרעגונג זיך פאראינטערעסירן און בעסער דאן זיך באקענען מיט דעם שרייבער, איך גלייב אז אזא בוך איז באמת א זאך וואס מיר אלע וועלן דאס זייער אפשאצן און מיר וועלן אויך זייער הנאה האבן פון דעם, און רעדנדיג אין דער אמעריקאנער שפראך איז אויב דאס איז נישט א בעסטסעלער גלייב איך אז וועט זיכער זיין א זייער גוטסעלער. נו איך גלייב אז כ'האב שוין אביסעלע צופיל גערעדט ווייל איך קום דא איך וויל דא נישט אייך. באשרייבן אדער כאראקטעריזירן מלך ראוויטש נישט אלס א שרייבער אלס א פאעט אדער אפילו רעדן וועגן דעם בוך ווייל ערשטנס דעם בוך קען איך נישט רעדן ווייל איך האב אים נאכנישט איך האב אים נישט געלייענט וועגן דעם אויב איר זייט אינטערעסירט אויב איר וועט זיין אינטערעסירט גלויב איך אז ארום ענדע מארץ וועט איינארדנען די פאלקסביבליאטעק א עפענטליכן אווענט וואו דארטן וועלן די ריכטיגע פאכמענער אונזערע ליטעראטור קריטיקער וועלן שוין גענוי אנאליזירן אי דעם בוך, און מסתמא וועט מען שוין אויך רעדן וועגן מלך ראוויטש אין אלגעמיין און בפרט, איז מיט איך וויל נאר איז מיט דעם פארענדיג איך די מיינע פאר ווערטער, און איך וויל אייך פארשטעלן מלך ראוויטש, וועלכע וועט אייך יעצט מסתמא דורכלייענען איינע אדער צוויי פארטרעטן, עטליכע פארטרעטן, און וועט אייך. בעסער אדער אביסעלע זאגן וועגן אינפארמירן וועגן דעם בוך וואס גייט יעצט ארויס, איך וואלט זייער געבעטן מלך ראוויטש צו.

עס דערשיינען די ביכער און היינט קומט עס אן נישט אזוי גרינג פאר א אידישן שרייבער ארויסצוגעבן א בוך, אזוי איז עס געשען. אבער איך האב עפעס מזל און מיר קומט עס אן גרינג, און גרינג קומט עס אן טאקע אדאנק די דערמאנטע פערזאנען וואס איך האב דא ערשט אויסגערעכנט. דאס איז שוין דאס פערטע מאל וואס א בוך דערשיינט אין א גרויסער מאס פון דער איניציאטיווע פון די פריינד טראסקעס. דער טיטל פון דעם בוך, וויל איך אייך אינפארמירן, דער טיטל פון דעם בוך האט געדארפט הייסן טאקע מיין לעקסיקאן, דאס איז שוין א דריט בוך וואס רופט זיך מיין לעקסיקאן, אבער דאס בוך האט פריער געדארפט זיין.

עסייען צו אפילו באריכטן, למשל סאמע אין אנהויב פון בוך שטייט איז פארהאן איז דארט אפגעדרוקט א באריכט א באריכט פון א אוונט וואס איז א זעלטנקייט וואס האט איינגעארדנט דער אידישער שרייבער פאראיין אין מדינת ישראל און אויף דעם אוונט זענען ארויסגעטראטן פיר העברעאישע און פיר אידישע שרייבער און דער אוונט האט זיך גערופן איין ליטעראטור אין צוויי שפראכן.

און שטעלט אייך פאר, עס איז א ציפער בלויז, סטאטיסטיק לערנט אונז נישט קיין סאך אבער דאך סטאטיסטיק לערנט אביסל, עס איז א רשימה פון צוויי הונדערט און פֿופֿציק נעמען מיט קליינע כאראקטעריסטיקעס דערצו, דאס זענען צוגאבן אזוי צו זאגן אפענדיקסן צו דעם מיין לעקסיקאן, חוץ דעם זענען דארטן פארהאנען הונדערט זיבן און פֿופֿציק פארטרעטן, אויסגעמישט דאס ערשטע מאל, נישט געמאכט קיין שום חילוק, אידיש און העברעאיש און העברעאיש-אידיש אלץ אויסגעמישט צוזאמען לויט א שטרענגן אלף בית. און דאך א קליין ביסל נישט לויטן שטרענגן אלף בית, דאס בוך הייבט זיך אן מיט שלום אשן וועלכער האט געמאכט זיין היים אין ארץ ישראל, ער איז נישט געשטארבן דארטן אבער ער האט דארטן א היים, דארטן וועט זיין א א בית שלום וועט דארטן זיין וואו עס וועט דער נאמען זיינער פארגעדענקט ווערן, א ספעציעלער מוזעאום דארטן איז דעריבער האט מען אים געדארפט נאטירליך מצרף זיין, דאס בוך הייבט זיך אן מיט אים און עס ענדיגט זיך מיט אן אנטיפאד פון שלום אשן וואס דאס איז זלמן שניאור. איז כאטש דאס שטימט נישט דורכאויס מיטן אלף בית ווייל אש האט נישט געדארפט זיין דער ערשטער, די ערשטע האט געדארפט זיין רחל אויערבאך לויט דעם שטרענגן אלף בית, דאך האט מען געמאכט אין דעם פאל אן אויסנאם, און אויך אן אויסנאם האט מען געמאכט וואס שייך שניאורן ווייל ער איז נישט דער סאמע לעצטער לויטן אלף בית אבער אים האט מען אוועקגעשטעלט אז דאס בוך זאל זיך האבן ארום וואס צו דרייען, ווייסט דאך אז ס'איז אן אקס, אזא מין קעגנגעזעצטע אקס איז איז לעבעדיג אין דעם בוך, און בכלל דאכט זיך מיר איז אין דעם בוך לעבעדיג. עס איז אזוי ווי איך בלעטער אין די בלעטער דארטן און עס זענען פארהאנען סך הכל פֿינף הונדערט בלעטער, איז פיל איך אז עס איז א גאנצער יריד דארטן, עס טוט זיך דארטן אלערליי, און דאס האב איך אייגנטליך מכוון געוועזן. דאס איז א גרינג בוך, עס איז נישט קיין שווער און אנגעלאדן בוך, עס איז א גרינג בוך, און עס האט זיך געוואלט טאקע.

מען האט אפילו דעמאלט געהאט טענות צו מיר, אבער אזוי ווי איך בין אין מיין לאנגן לעבן צוגעוואוינט צו אסאך טענות, נו, איז האב איך שוין די טענה אויכעט פארטראגן. איך מיין אבער דאך אז ס'איז געוועזן דארטן בארעכטיגט, און איך וועל עס אפילו דא אין דער הקדמה ווידער דערמאנען. דארט איז געוועזן אין דער הקדמה געוועזן געשריבן אזוי, אז אמאל האט מען, דאס גיב איך איבער מער ווייניגער די ווערטער פערעס'ס, אמאל האט מען געהאט א באציאונג צו א שרייבער, אדער אז ער איז א בטלן און גארנישט, אדער פון דער אנדערער זייט אז ער איז א נביא, אז יעדעס ווארט זיינס וואס ער זאגט ארויס איז הייליג. זאגט פערעס ס'איז ביידע זאכן נישט, נישט ער איז א בטלן און נישט ער איז א נביא, נאר ער איז א מענטש און מען דארף אים קענען פון זיין פון זיין מענטשליכן כאראקטער אויך,

ארץ ישראל. איך מיין אז מען דארף עס גארנישט פארענטפערן. ארץ ישראל דערפאר ווייל עס איז אקטועל. ווייל עס איז א גרויסער טייל פון דער אידישער דינאמיק, און אפשר דער גרעסטער טייל פון דער אידישער דינאמיק האט זיך אריבערגעטראגן קיין מדינת ישראל. איך מוז דא נאך אינטערשטרייכן, און איך מיין אז מען דארף און מען מעג עס און מען זאל עס ביי געלעגנהייטן אונטערשטרייכן, איך בין נישט קיין ציוניסט, און די צוויי יאר אין מדינת ישראל האבן מיך נישט געמאכט ווייניגער און נישט מער ציוניסט, איך בין געבליבן דער זעלבער וואס איך בין געוועזן ווען איך בין געפארן אהין שוין פון צענדליגער יארן אן, און איך זאג אז ארץ ישראל.

ער איז דאך נישט מער ווי אן ארויסגעשיקטע טויב, אפשר וועט זי זיך קענען יא ערגעץ אפשטעלן, און אויב זי וועט זיך נישט אפשטעלן וועט זי זיך אומקערן, איז א סימן אז דער געדאנק האט נישט געטויגט. איז דאס קומט אויך אין א גרויסער מאס צום אויסדרוק אין דעם דאזיגן בוך. דאס בוך איז געשריבן, ווי עס איז זעלבסטפארשטענדליך, מיט א געוואלדיגער ליבשאפט צו מדינת ישראל און צו ארץ ישראל, נאך מער ווי צו מדינת ישראל און צו דעם ישראל'דיגן מענטש, אבער דאך, איז ער נישט אוועקגעשטעלט אויף אן עקסקלוסיווער פלאטפארם ווי דאקטאר שטיינבערג האט עס געפלעגט אלעמאל צו זאגן אני ואפסי עוד, עס איז נישט אזוי. איך האב איך האב שוין שיער נישט געזאגט איז אז מען שרייבט איז איז דא א טבע געווענליך נישט צו זאגן איך, נאר מען האט אן אויסוועג, מען זאגט דער שרייבער פון די דאזיגע שורות. איך האב שוין בין אזוי צוגעוואוינט צו קלאפן די די ווערטער דער שרייבער פון די דאזיגע שורות אז איך האב שוין שיער נישט געוואלט זאגן: דער שרייבער פון די דאזיגע שורות. נישט דער שרייבער פון די דאזיגע שורות נאר דער אריינרעדער אין דעם דאזיגן מיקראפאן דארף מען זאגן אין דעם פאל האט זיך באמיהט, כדי אויסצומיידן דאס ווארט איך. ער האט זיך באמיהט צו דורכדרינגען וויפיל עס איז אים מעגליך געוועזן מיט זיינע שוואכע קענטנישן פון דער העברעאישער שפראך, דורכדרינגען די העברעאישע ליטערארישע וועלט. איך האב וויפיל נאר מעגליך און ווען נאר מעגליך זיך באגעגנט מיט העברעאישע שרייבער, און מיט דעם גאנצן דרך ארץ און מיט דער גאנצער ליבשאפט צו אלעמען, זיי עס דער גרעסטער און זיי עס דער ווייניגער גרויסער.

האט מען אין דער ערשטער צייט האט מען אים פארלאכט, אין ארץ ישראל אליין האט מען אים עפעס אזוי ווי אוועקגעווארפן, מען האט זייער ווייניג זיך געוואלט אומקוקן אויף דעם, אבער דער סוף איז געוועזן אז מען האט זיך אנגעהויבן זייער שטארק אויף דעם אומצוקוקן, דערפאר ווייל אויף דעם קאנגרעס זענען ארויסגעזאגט געווארן טאקע אסאך קאנפארמיסטישע געדאנקען, אבער עס זענען ארויסגעזאגט געווארן אסאך נישט קאנפארמיסטישע געדאנקען, און דער וועלכער האט געוואלט א שטארק שטארק געוואלט ארויפצווינגען אויף דעם גאנצן קאנגרעס

איז עס טאקע אלצדינג אונטער דעם אספעקט ווי אזוי איז זיין באציאונג פונעם אריבערשפרינגען די צוויי טויזנט יאר אדער נישט אריבערשפרינגען די צוויי טויזנט יאר פון תפוצות ישראל אדער פון דער פון גלות ישראל.

עס ווערט אלעמאל און זייער איידל צוגעגעבן אז ער איז א הויכער צי נישט קיין הויכער, דא האב איך אלעמאל געהאט זייער א גרויסן פראבלעם, און איך וועל אייך זאגן פארוואס, ווייל איך האב עס געהאט פון מיין ערפארונג. איך האב איין פארטרעט געהאט אין איינעם פון די פריערדיגע צוויי ביכער, און איך האב וועגן דעם מענטשן געשריבן מיט דער גאנצער ליבשאפט, ווייל איך האב אים זייער שטארק ליב געהאט, ער לעבט שוין נישט מער, אבער איך האב אים אמאל באגעגנט, און איך, געווענליך טוט מען נישט אזוי, מען פרעגט אים ווי אזוי געפעלט דיר, אבער ס'עפעס אזוי אויסגעקומען צו רעדן און רעדן און רעדן, און ער האט ארויפגעפירט דעם געשפרעך, און ער האט געזאגט, איר ווייסט איך האב תערומות צו אייך, תערומות? נישט געקענט פארשטיין, ס'האב איך שוין באלד פארשטאנען אז דאס מוז עפעס זיין א שייכות צו דעם מאו, זאג איך, פארוואס תערומות, איר האט אין שייכות מיט דעם מאו? זאגט ער, יא. זאג איך, וואס קאן דאס זיין? זאג איך, כ'ווייס, מען כאפט זיך ארויס פליטת הקולמוס די די פעדער הארכט נישט, מען כאפט זיך ארויס, מען זאגט עפעס אמאל ארויס א ווארט, זאג איך, איך קען נישט בעגרייפן, זאג איך, כ'האב דאך אייך ליב, זאג איך, אלעמאל, און איך שאץ אייך, און איך זאג איך האב דאך אזוי אפגעשאצט, זאגט ער, ווייזט מיר דאס בוך, און ער ווייזט מיר דאס בוך, זאגט ער, נישט קיין הויכער שטייט דארטן געשריבן, ער איז טאקע נישט געוועזן קיין הויכער, נישט קיין הויכער, און דאס איז עפעס געוועזן, איך ווייס נישט, דאס איז עפעס געוועזן ביי אים, עפעס אזא מין א זאך. איז דעריבער אלעמאל ווען איך קום צו שרייבן וועגן דעם צו יענער איז א הויכער צו נישט איך דאנק גאט אז ער איז א זעקס פוסער א זיבן פוסער איז דעמאלט איז מיר שוין גרינג שרייב איך אז ער איז א הויכער איז דעמאלט ווידער געפערליך ווייל טאמער שרייבט מען דעמאלט האט ער שוין ווידער א קאמפלעקס אפשר א פארקערטן א הויכקייט קאמפלעקס אבער ווי נישט איז מען דרייט זיך ארום דעם און מען דרייט זיך ווי נישט איז ארויס אפאר וועלן נאטירליך בלייבן נישט צופרידן. איך זאג עס אלעמאל, און מיר זאגן עס אלע אלעמאל, אין דעם אידישן לעבן איז פארהאנען, אין דעם אידישן געדאנק, אין דער אידישער גייסטיקייט ריכטיגער, איז פארהאנען עפעס וואס איז פון א פונדאמענטאלער באדייטונג. די גאנצע אידישע גייסטיקייט איז איינגעטיילט אין הלכה און אגדה.

אויב איר וועט בלעטערן דאס בוך, און אויב איר וועט זיך טראכטן אביסל גרינגליך געשריבן, זאלט איר געדענקען אז ניגער האט געשריבן די גרויסע הלכה פון דער אידישער ליטעראטור, און מיין ווייניגקייט האט געשריבן נישט מערער ווי געוואלט צוגעבן אביסל אגדה, אביסל גרינגער מאכן דאס פארשטיין פון דעם שרייבער און זיין וועלט. איך וויל דא דערמאנען עפעס. עס קומט אויס אז אסאך פון די שרייבער וואס ווערן דארטן באשריבן זענען אביסל עפעס אזוי בטלניש, בטלניש, געמאלט. זאלט איר וויסן זיין אז דאס איז נישט געשעהן בשוגג נאר אמאל איז עס געשעהן אין דעם פאל אפילו במזיד.

און מיר זאלן אויפהערן צו זיין בטלנים און מיר זאלן זיך אריינמישן אריינגיין אין דער הסתדרות, האט געגעבן א שפרינג אויף דוד שמעוני, האב איך נישט פארשטאנען וואס האט ער דא אזוינס געזאגט וואס ער גיט א שפרינג אויף זאגט ער וואס? נישט בטלנים? די גאנצע גרויסקייט אונזערע אויב ס'איז פארהאנען אביסל גרויסקייט באשטייט דאך אין דעם אז מיר זענען בטלנים, מיר ווילן זיין בטלנים, מיר וועלן זיין בטלנים, מיר וועלן בלייבן בטלנים זאגט ער, און זאגט ער איך וועל זיין דער ערשטער וואס וועט שטימען שוין צוליב דעם אליין ווייל איר האט געזאגט אז מיט דעם וועט אפגעשאפן ווערן אונזער בטלנות וועל איך שטימען געגן אייך, כאטש איך וואלט געהאט אפשר אן אנדערע מיינונג. נו, איז מיט דעם ווארט פון דוד שמעוני, וואס אויב כ'האב נישט קיין טעות איז עס טאקע אריינגעשריבן אין דעם פארטרעט זיינעם אין דעם לעקסיקאן, וויל איך אביסל בארעכטיגן די בטלנישקייטן אזוי צו זאגן. עס האט געזאגט פרץ, און דאס האט ער געזאגט אין זיינע זכרונות. ווי ער האט דארטן געשילדערט דעם און יענעם, האט ער געזאגט, זאגט ער, איך ווייס עס פון מיין לאנגער ערפארונג, זאגט ער, אז קיינעם געפעלט נישט זיין אייגענע פאטאגראפיע. אט דאס דאס גע קיינעם געפעלט נישט זיין אייגענע פאטאגראפיע האב איך אמאל באקומען א באשטעטיגונג. און איך וועל אייך דערציילן דאס טאקע א מין אנעקדאט וואס האט א שייכות צו אונזער גרויסן אברהם רייזען. אברהם רייזען האט מיך אמאל געזען אין ניו יארק, דאס איז געוועזן נאכדעם ווי ס'איז ערשינען דער ערשטער באנד, צי שוין אפילו אפשר ביידע בענדער פונעם לעקסיקאן, און אזוי ווי זיין שטייגער איז געוועזן האט ער מיך ארומגעכאפט און ער האט געזאגט, איר האט אויפגעשריבן א בוך, איז עפעס אויסערגעווענליך, עס איז אזוינס און אזאס, ער האט גענומען רימען און רימען און לויבן מיך, וואס מער ער האט געלויבט אלץ קלענער בין איך געווארן, און אז איך בין שוין געוועזן גאר קליין האט ער געזאגט, אבער איר ווייסט דאס איז אייגענ. דאס איז נישט איינגעשלאסן אין דעם בוך, דאס האב איך אמאל געהאט פריער פארעפנטליכט אין צייטונג. אבער ווייסט איר, דאס בוך זאגט ער איז דאך אין לשער, זאגט ער ס'איז געוואלדיג ס'איז גרויס, נאר דאס וואס איר האט געשריבן וועגן מיר, דאס טויג נישט. נו, האב איך מיר גענומען פארענטפערן, זאג איך, איר ווייסט דאך, אמאל, זאג איך, ס'איז דאך ערשינען בלויז אין צייטונג, און אריינגעבן אין בוך, וועל איך עס ענדערן, זאגט ער, נישט גוט. נו שוין, איז דאך געוועזן גוט, זאגט ער. ווייסט איר וואס, זאגט ער, כ'האב אייך נאך עפעס וואס צו זאגן. דאס וואס איר האט געשריבן וועגן מיין שוועסטער שרה רייזען, נישט גוט. זאגט ער, אלע איבריגע זאגט ער ס'איז עפעס אויסערגעווענליך, נאר דאס זאגט ער עפעס, פונקט דאס זאגט ער האט אייך עפעס דער רוח הקודש פארלאזן איז נישט גוט. זאג איך, רייזען זאגט מיר פארוואס איז נישט גוט, וואס איז? איר האט דארטן דערציילט עפעס א זאך וואס איר האט נישט געדארפט דערציילן. זאג איך, וואס פאר א זאך? און ער האט עס מיר געזאגט. און איך וויל אייך זאגן אז דאס איז, אויב ס'איז פארהאנען אין די צוויי ביכער,

דארטן ווערט באשריבן פון שרה רייזן אזוי, אמאל ווען איך בין געוועזן סעקרעטאר אין ווארשאווער ליטעראטן פאראיין איז שרה רייזן צו מיר אריינגעקומען און זי איז געוועזן פארוויינט און מיר האבן זיך געזאגט אויף דו, זי וואוינט אין ניו יארק שוין לאנגע יאר, כאטש זי איז אסאך עלטער פון מיר, כאטש ווי אלט איך בין איז זי נאך עלטער, זי איז שוין אין דעם עלטער ווען פרויען זאגן שוין אויס די יארן, איז. זי איז אמאל אזוי אריינגעלאפן צו מיר און האט געזאגט, ראוויטש ס'איז עפעס געשעהן א שרעקליכע זאך, וואס איז געשעהן שרה זאג מיר בארואיג דיך זיץ דא איז א גלעזל וואסער, מ'האט מיך באליידיגט כ'בין געוועזן אין מאמענט דו ווייסט נישט שוין ווער איך בין איך בין א שרייבערין פון אזויפיל יאר מ'האט מיך באליידיגט און זי האט גענומען שרעקליך וויינען דערנאכדעם זאגט זי אבער דו מיינסט דאך אז יעצט וועל איך ווערן ערגער זאג איך דיר ראוויטש אז איך וועל ווערן יעצט נאך בעסער, נאך בעסער, נאך בעסער, און אזוי האט זי געוויינט און אזוי האט זי געזאגט דעם, די מעשה, דעם אנעקדאט האב איך איבערגעגעבן און איך מיין אז ס'איז א געוואלדיג דערהויבענע זאך ווען א מענטש אין דעם מאמענט פון דער טיפ פון א באליידיגונג, און א שרייבער קען זיך באליידיגן פון א רעדאקציע, דאס אמת חבר רבינוביץ, שרייבערס אין א רעדאקציע, כ'ווייס נישט, אין ערגעץ באליידיגן זיי זיך נישט, נאר אין א רעדאקציע ווערן זיי באלד באליידיגט. און זי איז געקומען פון מאמענט און ס'איז מן הסתם געוועזן פארבונדן מיט מיט נישט דרוקן אירע לידער און אזוי ווייטער איז דאס געוועזן א גרויסע זאך אז זי האט געזאגט דו מיינסט דאך אז אדאנק דעם וועל איך ווערן שלעכט און ערגער וועל איך ווערן יעצט נאך בעסער אבער אברהם רייזענען איז דאס נישט געפעלט נו אזעלכע אנעקדאטן אזעלכע מעשות ווערן דערציילט אסאך. און צום סאמע סוף. וויל איך דערציילן נאך אזא מין אנעקדאט. איינמאל האט מיך געטראפן באגעגנט א שרייבער, און ער האט גענומען אויכעט קריטיקירן, שוין נישט אזא וואס איז דא אין די לעקסיקאן, ער האט שוין נישט געהאט קיין פערזענליכע באציאונג בכלל. האט ער געזאגט, איך ווייס, מיר דאכט זיך אז די גאנצע מעשה איז אן איבריג, וואס נאך אלע זאכן, וואס איז דאס אינטערעסאנט אזוי אט וואס שרייבן, יא, ווען איר שרייבט וועגן ביכער, ביכער איז גאר עפעס אנדערש, אבער אז איר שרייבט וועגן די מענטשן, און איר דערציילט אפט אזעלכע פערזענליכע זאכן, זאגט ער, דאס איז נישט אינטערעסאנט. נו, שוין, האב איך אויסגעהערט, זאג איך, נו, זאג איך, פארפאלן, זאג איך, ס'פארהאנען א מיינונג, ס'פארהאנען פארשידענע מיינונגען, אין דער אמת'ן, וואס איז דען עפעס א מוז-זאך, דערנאכדעם האב איך אים, אז ס'איז אוועק עפעס אזוי א פופצן מינוט, האב איך אים געזאגט, איר האט געהערט וועגן די נייעסטע געפינסן וואס מ'האט געמאכט? ס'איז א געוואלדיגע זאך, מ'האט געפינען עפעס בריוו פון ר' יהודה הלוי, וואס עס קומט עפעס אויס א לינקע ליבע זיינע און עפעס א גאנצע געוואלטיגע זאך, און נאך עפעס, מען האט געפינען אויכעט א גענויע באשרייבונג ווי אזוי דער רמב"ם האט אויסגעזעהן. אזוי! זאגט ער, איצט וועלן מיר דאך האבן גאר א נייעם שליסל צו די פערזענליך, מיר האבן דאך גאר אים אנדערש צו פארשטיין זייערע אווא אווא זאגט ער א געוואלטיגע זאך, ווי האט מען דאס אויסגעפינען, זאג איך אין מיין לעקסיקאן פון מלך ראוויטש פון צוועלפטן יארהונדערט. נו, האט ער שוין פארשטאנען אז נאטירליך דאס איז געוועזן א גרויסער משל, און דאס איז נישט, די לעקסיקאנען נאטירליך האבן נישט א שייכות צו די דאזיגע גרויסע משלים, אבער עפעס פון דעם אלעמען איז דא. און איצט מיינע פריינט וועלן מיר גיבן א דוגמא, וועלן מיר גיבן עפעס פון דעם בוך אליין. דאס בוך אליין איז שוין פארטיג, עס וועט בקרוב ערשיינען, ס'איז שוין אינגאנצן געזעצט, שוין דריי פערטל פון דעם געדרוקט, און איצט וואלט ער געוואלט עפעס לעזן פון דעם בוך אליין. דארטן זענען פארהאנען הונדערט זיבן און פופציק פארטרעטן, און איך האב שוין געפרובירט אפילו, צווישן חשוב'ע פריינד צו פרעגן וועלכער פון זיי וואלט אינטערעסירט, אזוי ווי אזוי ווי די זינגערס פון לידער, ווייסטו וואס, מען פרעגט, וואס באשטעלט ביי זיי, זינג דאס ליד, זינג דאס ליד, זינג דאס ליד. איך וואלט געקענט, ווי אמת געזאגט, כמעט אלעמען דא באפרידיגן. און ווייל די שרייבער וואס זענען אין ארץ ישראל, אידיש, העברעיש און אזוי ווייטער. אבער איך האב פריער געפרעגט האט מען אנגעגעבן אז איך זאל לעזן פון דעם פארטרעט פון ר' בנימין, ער איז ערשט נישט לאנג געשטארבן, וועלן מיר צוליב טוהן דאס האט חבר שלמה ווייסמאן געבעטן אז איך זאל לעזן ר' בנימין.

פון דער געזעלשאפט אדער ארגאניזאציע, א קליינע ארגאניזאציע וואס האלט זייער זייער שטארק פון דעם שלום מיט די אראבער, מיט דעם שלום וועגן מיט דעם, וואס שייך דעם שלום מיט די אראבער האלטן האלטן אלע נאטירליך, אבער ער האט אביסל ראדיקאלע מיינונגען וועגן דעם. נו, צו יעדער פערזאן ווערט צוגעגעבן אביסל דאטעס, וועל איך דאס לעזן אויך. געבוירן איז ער געוועזן אין זבארוב, גאליציע.

חבר דונסקי האט געוואלט אז איך זאל, צי האב איך נאך א מעגליכקייט א פופצען מינוט אייך אויפצוהאלטן? יא?

א קורצן פארטרעט פון א שרייבער מיטן נאמען יאסל בירשטיין. יאסל בירשטיין איז פון פוילן.

יוסף צבי רימון, איך ע וויל דא מאכן א קליינינקע הקדמה. יוסף צבי רימון איז א פאעט, א העברעאישער, נאר א העברעאישער, אין נײַנצן הונדערט איין און צוואַנציק, אין די זעלבע טעג ווען עס איז געהארגעט געווארן יוסף חיים ברענער, איז ער פארוואונדעט געווארן בלויז. אבער א שרעקליכע וואונד. ער איז שוין דעמאלט געוועזן א בעל משפחה, ער האט שוין דעמאלט געהאט א זון און א פרוי, און דאס איבריגע דארפט איר אליין פארשטיין. מער קיין קינדער האט ער שוין נישט געהאט. יוסף צבי רימון איז זיין נאמען, ער לעבט אין ארץ ישראל. ער איז א רעליגיעזער דיכטער.

דא האב איך נישט אויפגעשריבן דעם נאמען אבער דא קען איך עס זאגן, עס איז געוועזן סוצקעווער. וואו גיי איך פרעגט ער? צו אן אוונט לכבוד יוסף צבי רימון. שטוינט דער חבר ווי איך וואלט פון זינען אראפ, יוסף צבי רימון איז לאנג שוין נישט צווישן די וואס טרעטן אויף דער ערד. אבער איך האב אינסיסטירט און איך האב בשום אופן נישט קיין אז איך האב בשום אופן נישט קיין טעות, סיידן איך בין טאקע אראפ פון זינען.

אזא פאלק אויף דער וועלט מיט אזעלכע דיכטער.

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנד, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער.